דאנערשטאג שופטים, זאגט די הייליגע תורה ולא ירבה לו נשים, דער קעניג וואס מען וועט אויפנעמען זאל זיך נישט פארמערן צופיל פרויען, ולא יסור לבבו, און ער זאל נישט אפקערן זיין הארץ, וכסף וזהב ולא ירבה לו מאוד, ער זאל זיך נישט פארמערן צופיל זילבער און גאלד. זאגט רשי ולא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרה, אכצן פרויען מעג ער האבן, שמצינו ווי מיר געפינען שהיו לו לדוד שש נשים, דוד המלך האט געהאט זעקס פרויען ונאמר לו ואם מעט אויב ס'איז דיר צו ווייניג ואוסיפה לך כהנה וכהנה, נאכאמאל זעקס און נאכאמאל זעקס, דריימאל זעקס איז אכצן. וכסף וזהב ולא ירבה לו מאוד אלא כדי ליתן לאכסניא, ער דארף געבן פאר זיין מיליטער, דארף ער אויסהאלטן. והיה און ס'וועט זיין כשבתו ווען ער וועט זיצן על כסא ממלכתו, וכתב לו זאל ער זיך שרייבן את משנה התורה הזאת, די דאפלטע ספר תורה, אדער ווי רש י וועט ברענגען פון תרגום, די לערנונג פון די תורה, על ספר אויף א ספר תורה דארף ער עס אראפשרייבן מלפני הכהנים הלוויים, מ'זאל נאכשרייבן פון די ספר וואס ליגט ביי די כהנים. זאגט רש י והיה כשבתו, אם עשה כן, טאמער ער וועט אזוי טון, כדאי הוא שתתקיים מלכותו, וועט ער טאקע קענען זיצן רואיג אויפן כסא מלוכה. את משנה התורה, שתי ספרי תורות, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, איינס ליגט אין זיינע אוצרות, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו, איינס איז געווען א קליינטשיק וואס איז מיטגעגאנגען מיטן קעניג כסדר. ואונקלוס תרגם פתשגן, פתר, ער האט איבערגעטייטשט משנה, די ווארט משנה, לשון שינון ודיבור, א לשון פון לערנען און רעדן. זאגט דער פסוק והיתה עמו די ספר תורה זאל זיין מיט אים וקרא בו ער זאל ליינען דערינען כל ימי חייו אלע זיינע לעבנס טעג למען ילמד ער זאל זיך אויסלערנען ליראה את ה' אלוקיו צו פארכטן פונעם אייבערשטן לשמור צו היטן את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם זאגט רשי דברי התורה כמשמעו לבלתי רום לבבו מאחיו, ער זאל זיך נישט האלטן גרעסער פון זיינע ברידער, ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל, ער זאל זיך נישט אפקערן פון די מצוה רעכטס אדער לינקס, למען יאריך ימים על ממלכתו, ער זאל זיין לאנג, לאנגע טעג אויף זיין מלוכה, הוא ובניו ער מיט זיינע זין, בקרב ישראל צווישן די אידן, זאגט רש י, לבלתי סור מן המצוה, אפילו מצוה קלה של נביא, ווייל אויבן איז דאך שוין געשטאנען את כל דברי התורה ואת החוקים, וואס וויל ער דא צולייגן, אפילו. גרינגע מצוות פון א נביא, למען יאריך ימים, מכלל הן אתה שומע לאו, אז טאמער ער וועט חלילה עובר זיין על דברי הנביא, קען ער פארלירן זיין מלוכה, וכן מצינו בשאול, שאמר לו שמואל, שמואל הנביא האט אים געזאגט שבעת ימים תוחל זאלסט ווארטן זיבן טעג עד בואי אליך, להעלות עולה, וכתיב און עס שטייט ויוחל שבעת ימים ער האט טאקע געווארט זיבן טעג, אבער ולא שמר הבטחתו לשמור כל היום, די זיבעטע טאג האט ער נישט אויסגעווארט אינגאנצן. ולא הספיק להעלות עולה האט ער נישט עספיעט צו מקריב זיין דעם עולה עד שבא שמואל ואמר לו נסכלת כאשר לא שמעת האסט דיך באנארישט האסט מיך נישט צוגעהערט ועתה ממלכתך לא תקום אז דו עסט נישט קענען בלייבן ביי די מלוכה הא למדת זעסטו פון דעם שבשביל מצוה קלה של נביא נענש הוא ובניו מגיד זעהן מיר פון דא שאם בנו הגון למלכות טאמער דער קעניג האט א זון וואס איז פאסיג אז ער זאל איבער נעמען די מלוכה הוא קודם לכל אדם איז ער פאר א צווייטן צו זיין די ממלא מקום פונעם טאטן. זאגט די תורה לא יהיה עס זאל נישט זיין לכהנים הלוויים פאר די כהנים די לוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל זיי דארפן נישט באקומען קיין טייל אין די רויב און א ארב טייל אינעם לאנד אישי ה' די קרבנות פונעם אייבערשטן ונחלתו און די אנדערע ארב טיילן פונעם אייבערשטן וואס דאס הייסט תרומות און מעשרות יאכלון דאס וועלן זיי עסן. זאגט רשי כל שבט לוי בין תמימים בין בעלי מומים, חלק בביזה און נחלה בארץ, אישי השם קדשי המקדש אדער קדשי הקדשים, ונחלתו אלו קדשי הגבול, קדשים וואס האבן צו טון מיט די גרעניצן פון ארץ ישראל, תרומות און מעשרות. ווי רשי זאגט ווייטער, אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו, א געהעריגע נחלה וועט ער נישט האבן צווישן אלע אנדערע ברידערס, ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים. זאגט די נביא, חשף השם, דער אייבערשטער האט אויפגעדעקט, את זרוע קדשו זיין הייליגע ארעם, לעיני כל הגוים פאר די אויגן פון אלע פעלקער, ווי די סדר פון א גיבור, ווען ער וויל ארויסווייזן זיין שטארקייט, דעקט ער זיך אויף די ארעם, ער ציט ארויף די ערמל, און מיט דעם, און אזוי טוט ער נקמה נעמען פון זיינע שונאים, ער טוט ארויסווייזן זיין גבורה. וראו כל אפסי ארץ, און ס'וועלן זען אלע גוים ביז אלע וואס וואוינען אין אלע עקן פון די וועלט את ישועת אלוקינו די ישועה וואס דער אייבערשטער טוט. סורו סורו, ער רעדט צו די אידן אין גלות, טוטס ענק אפ שנעל, ער דאפלט עס און ער זאגט צוויי מאל סורו זאגט די אבן עזרא אז מ'זאל שנעל זיך אפטון פונעם גלות, צאו משם, גייטס ארויס פון דארט פון דעם גלות. אל תגעו טמא אל תגעו, רירטס נישט אן דעם טמא'נעם, רירטס נישט אן די גוים, שיידטס ענק אפ פון די אומות העולם, צאו מתוכה, גייטס ארויס פון איר, פון דער שטאט וואו עטס זענטס, פון דער לאנד וואו עטס זענטס, הברו, רייניקטס ענק פון אלע טומאות און פון אלע עבירות, נושאי כלי השם, זאגט רש"י דאס גייט ארויף אויף די כהנים און די לוויים, וואס זיי פלעגן טראגן די כלים פון בית המקדש. און פון דא איז א ראיה צו תחיית המתים, דאס איז איינגערינגלט, ס'איז דא א גרסה אין רשי אז ער מיינט צו זאגן אז די זעלבע וואס האבן געטראגן די כלי השם אין די צייטן פון די בית המקדש, זיי וועלן ארויסגיין פון גלות. די אבן עזרא זאגט, נושאי כלי השם גייט ארויף אויף די אידן וואס טראגן די תורה, און די רדק טייטשט אז נושאי כלי השם, אנשטאט כלי זיין, אנשטאט געווער, וועלן אידן האבן די חסד פונעם אייבערשטן, די רחמים פונעם אייבערשטן, די כלים, די מידות פונעם אייבערשטן, דאס וועט זיי באגלייטן, און מיט דעם וועלן זיי בייקומען די אומות, זיי וועלן נישט דארפן האבן קיין שום כלי זיין. כי לא בחפזון תצאו. ווייל נישט מיט א יאגעניש וועט עטס ארויסגיין, אנדערש ווי מצרים, וואס די מצריים האבן ארויסגעטריבן ווייל זיי האבן געכאפט מכות, און מ'איז געגאנגען מיט א חיפזון. אבער יעצט ווען מ'גייט ארויס פון גלות, זאל מען נישט גיין געאיילט, הגם ער האט פריער געזאגט סורו סורו, מ'זאל גיין שנעל, אבער ס'זאל נישט זיין מיט א בהלה, ווי א מענטש וואס האט מורא, מ'דארף ארויסווייזן א רואיגקייט. פארוואס? ווי די פסוק זאגט ווייטער, ווייל דער אייבערשטער איז זיי פאראויס געגאנגען, זיי האבן דעם בעסטן באגלייטער וואס איז נאר שייך, האט מען זיך נישט וואס צו דאגה'נען, דארף מען זיך נישט אנטלויפן, ובמנוסה לא תלכון, גייטס נישט מיט א אנטלויף, לויפטס נישט אוועק פונעם גלות, גייטס רואיג, פארוואס? כי הולך לפניכם השם, ווייל דער אייבערשטער גייט דאך פאראויס פון ענק, און די סדר איז אז ווען איינער האט איינער וואס גייט פאראויס, א וועג ווייזער, גייט ער נישט מיט קיין יאגעניש, גייט רואיג. און פארוואס זאל מען נישט גיין אנטלויפן, ומאספכם אלקי ישראל, דער וואס זאמעלט ענק איין, דער איז דער אייבערשטער פון די אידן, ער שטייט אונטער דעם, און ער היט ענק פון די אלע מענטשן וואס קומען פון הינטן, ממילא דארף מען נישט אנטלויפן פון קיינעם, קיינער גייט דאך נישט נאכיאגן, קיינער גייט דאך גארנישט טון, דער אייבערשטער נעמט ארום די אידן פון פארנט און פון הינטן, און מען דארף נישט מורא האבן, מען דארף נישט גיין שנעל, מען קען גיין רואיג און געלאסן. הנה ישכיל עבדי, מיין קנעכט וועט מצליח זיין. זאגט די תרגום אז דאס גייט ארויף אויפן מלך המשיח, און רשי זאגט אז ס'גייט ארויף אויף די אידן, אויף די צדיקים, וואס באחרית הימים וועלן זיי מצליח זיין. דער רדק זאגט אז ס'גייט ארויף אויף אלע אידן, וואס זיי אלע ווערן אנגערופן עבד השם, ס'וועט קומען א צייט וואס זיי וועלן מצליח זיין, ירום, ער וועט זיך דערהייבן ונשא און נאכאמאל דערהייבן וגבה מאוד ער וועט זיין זייער הויך, זאגט דער רדק ער כאפט אן די אלע לשונות ווייל די אידן וועלן ארויפגיין אין א מורא'דיגע מעלה, די גרעסטע מעלה וואס איז נאר שייך. כאשר שממו עליך רבים, אזוי ווי יעצט אין די גלות האבן זיך אסאך פעלקער פארוויסטעט און פארוואונדערט אויף דיר. ווי אזוי קען זיין אז די אידן זענען אזוי נידריג, ממש קיין, ס'איז אזוי טאקע, משחת מאיש מראהו, זיין אויסזען איז פארדארבן, עס זעט נישט אויס ווי קיין מענטש, ותוארו מבני אדם, זיין געשטאלט איז אנדערש ווי אנדערע מענטשן. איז פונקט אזוי שטארק ווי שטארק זיי גייען זיין פארוואונדערט אין די גלות צייטן אויף די נידריגקייט פון די אידן, אזוי שטייט אין די פסוקים ווייטער, אזוי וועט דער אייבערשטער מאכן אז די אידן'ס האנט זאל זיך שטארקן, ער וועט אומווארפן די גוים, און די גוים וועלן פונקט אזוי זיין פארוואונדערט און זיי וועלן זיך צומאכן די מויל פון גרויס וואונדער, ווייל זיי וועלן זען זאכן וואס מען האט זיי קיינמאל נישט פאראויסגעזאגט און זיי האבן זיך קיינמאל נישט געקענט גלייבן אז דאס וועט פאסירן מיט די אידן. דער אבן עזרא זאגט דא זייער אינטערסאנט אויף כן משחת מאיש מראהו אז די אידן זעהן עפעס נישט אויס ווי קיין מענטשן, זאגט ער וזה דבר ידוע, ס'איז דא אסאך פעלקער אויף די וועלט וואס זיי קלערן אז די אויסזעהן פון א איד איז אנדערש ווי אלע אנדערע מיני צורות פון די מענטשן, און זיי פרעגן צו א איד האט א מויל אדער א אויג. זאגט ער דאס הערט מען אין די ארץ ישמעאל און ארץ אדום הערט מען גוים זאלן זיך אויסדרוקן אזאלכע זאכן, אזוי שטארק איז דער איד אראפגעקוקט און אזוי שטארק מיינט מען אז ער איז אנדערש ווי די אנדערע מענטשן. שטייט אין תהלים קאפיטל קוף טית, תחת אהבתי, אשטאטס די אהבה וואס איך האב דיך ליב, אדער וואס איך האב זיי ליב, מיינע שונאים האב איך אויכעט ליב, ישׂטנוני האָבן זיי מיך פֿײַנט, און זיי היטן אויף מיר אין האַרץ אַ פֿײַנטשאַפֿט. ואני תּפֿילה, און איך דאַוון צו דיר שטענדיק, כ'האָב נישט קיין שום אַנדערע עצה אַקעגן זיי, נאָר מתפּלל זײַן אַז דו זאָלסט מיך ראַטעווען פֿון זייערע הענט. אַנדערע מפֿרשים זאָגן ואני תּפֿילה, אַפֿילו זיי האָבן מיך פֿײַנט, בין איך אַ שטיק תּפֿילה, און איך דאַוון אויף זייער וואוילזײַן, ווי ער האָט געזאָגט, דוד המלך, ואני בחלותם לבושי שק, אַז ווען זיי זענען קראַנק, טו איך מיך אָן אַ זאַק און איך רײַס אײַן פֿאַר זיי. וישימו עלי רעה תחת טובה, זיי האבן ארויפגעלייגט אויף מיר א שלעכטס אנשטאטס די גוטס וואס איך טו מיט זיי, ברענגט רשי א מדרש אז דאס זאגן די אידן, איך בין מקריב יעדן סוכות זיבעציג שטירן אקעגן די זיבעציג אומות אז ס'זאל גוט גיין פאר זיי, איך טו בעטן אויף רעגן וואס דאס טוט אויכעט מהנה זיין די זיבעציג פעלקער, און זיי טוען שלעכטס טון פאר מיר. ושנאה, זיי לייגן ארויף אויף מיר א פיינטשאפט, תחת אהבתי, אנשטאטס דעם וואס זיי זאלן מיך ליב האבן, אדער אנשטאטס דעם וואס איך האב זיי ליב, האבן זיי מיך פיינט. בית ר', הפקד עליו רשע, שטעל אויף אים א רשע, א צווייטער רשע וואס זאל זיך שטארקן אויף דעם רשע, יענער זאל געוועלטיגן אויף אים. א רשע אזוי ווי אים וואס יענער האט זיך אויך נישט דערבארעמען יענער זאל זיך שטעלן איבער אים, ושטן יעמוד על ימינו, א שטן זאל זיך אראפשטעלן אויף זיין רעכטע האנט. זאגט די אבן עזרא דאס מיינט א מענטש, א מענטש וואס העט אים שטערן, און די רדק זאגט דאס מיינט א מלאך, דער שטן זאל זיך טאקע אראפשטעלן אויף זיין רעכטע האנט, און ער זאל אים נישט לאזן מצליח זיין אין קיין שום זאך וואס ער טוט, יעדע זאך וואס ער טוט זאל זיין א קללה. און ער זאגט די רדק אז פאר דעם שטייט דא אלעס מיט א לשון יחיד, עליו, ימינו, ווייל ער רעדט פון די ראש הרשעים וואס האבן פיינט געהאט דוד המלך, וואס דאס איז דואג האדומי. בהשפטו, ווען ער וועט זיך משפט'ן. זאגט רשי אז ס'גייט ארויף ווען ער וועט קומען צו א משפט פאר'ן אייבערשטן. דער אבן עזרא זאגט ווען ער וועט קומען צו א משפט מיט מיר דוד, און דער רדק זאגט ווען ער וועט האבן א משפט מיט יעדע מענטש, מיט סיי וועלכע מענטש, יצא רשע זאל ער ארויס גיין שולדיג. ותפלתו זיין דאווענען וואס ער בעט, תהיה לחטאה, זאל נישט ווערן גערעכנט פאר אים פאר א זכות, פארקערט ס'זאל ווערן גערעכנט פאר אים ווי א עבירה. ווי דער אבן עזרא זאגט, ער דאווענט דאך אז איך דוד המלך זאל שטארבן. פארקערט ווי איך טוה אויף אים וואס איך דאווען אז ער זאל זיין געזונט, ממילא זיין דאווענען זאל ווערן גערעכנט פאר א עבירה. דער רדק זאגט, ותפלתו וואס ער דאווענט אויף זיך, זאל נישט גערעכנט ווערן ווי פאר א זכות נאר פאר א עבירה, נאך א פשט לחטאה איז א לשון פון א חסרון, ס'זאל נישט ווערן אנגענומען זיין תפילה, ס'זאל זיין פעלערדיג. בעט ער ווייטער, יהיו ימיו מעטים, זיינע טעג זאלן זיין ווייניג, פקודתו יקח אחר, זיין פקודה זאל א צווייטער נעמען. דער תרגום זאגט אז דאס מיינט די צאל פון זיינע יארן וואס ער האט צום לעבן זאל א צווייטער באקומען. רשי זאגט ס'מיינט די גרויסקייט, א לשון פון ויפקד המלך פקידים, און די אבן עזרא ברענגט דריי טייטשן. אדער מיינט עס די פרוי, ווייל דער מענטש האט דאך א, דער מענטש איז דאך ממונה צו היטן זיין פרוי. די צווייטע פשט אז ס'מיינט זיין לעבן, אז א צווייטער זאל אים הרג'נען, ער זאל נישט שטארבן פון זיך אליין, נאר פקודתו יקח אחר, א צווייטע מענטש זאל אוועקנעמען זיין לעבן, און די דריטע פשט איז אז ס'גייט ארויף אויף די נשמה וואס דאס איז א פיקדון ביים מענטש, אז א מענטש זאל אוועקנעמען זיין נשמה. זאגט די הייליגע משנה, מסכת בכורות פרק ט', די לעצטע פרק אין בכורות, מעשר בהמה, לכאורה די מסכתא רעדט פון בכורות, ווי קומט דא אריין, די גאנצע פרק רעדט מען פון דינים פון מעשר בהמה, ווייל בכור און מעשר און פסח גייען אייביג אינאיינעם, ווייל זיי האבן ביידע, אלע דריי, מתנה אחת אויפן מזבח. אז בכור האט ער שוין געענדיגט רעדן שטעלט ער דא אהער די דינים פון מעשר בהמה, ווי ס'איז דא גענוג אסאך הלכות צו מאכן דערפון א באזונדערע מסכתא. זאגט די משנה מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוץ לארץ עס גייט אן סיי אין ארץ ישראל און סיי אין חוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, סיי ווען די בית מקדש איז געשטאנען און סיי ווען נישט. זאגט אבער די ברטנורא אז היינטיגע צייטן האבן די חכמים איינגעפירט אז מען זאל נישט אפשיידן קיין מעשר בהמה ווייל מען זאל נישט צוקומען געשטרויכלט צו ווערן, אונז האבן דאך נישט קיין בית המקדש. די הלכה פון מעשר בהמה איז אז ווילאנג ס'האט נישט קיין פעלער דארף מען עס ארויפטראגן און מקריב זיין אלס א אלס א שלמים אזויווי און מ'שפריצט די בלוט אויפן מזבח און די בעל הבית אליין עסט אויף די פלייש. אבער יעצט אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש דארף מען ווארטן ביז ס'באקומט א מום, איינמאל ס'באקומט א מום קען מען עס שעכטן ווי אימער מ'וויל און מ'עסט עס אליין אויף. מ'האט אבער מורא געהאט אז ווילאנג ס'וועט באקומען א פעלער וועט ער שערן די וואל, ער וועט נוצן די וואל, אדער ער וועט טוען א מלאכה דערמיט וואס די זאכן טאר מען נישט, אדער וועט ער פארגעסן און ער וועט עס שעכטן אפילו עס האט נאך נישט קיין מום, האבן זיי געזאגט, בשב ואל תעשה האט מען עוקר געווען א ענין פון די תורה אז מ'זאל נישט אפשיידן היינטיגע צייטן קיין מעשר בהמה. זאגט די משנה בחולין, ס'גייט נאר אן ביי חולין'דיגע בהמות אבל לא במוקדשין, אפילו א קדשים קלים בהמה, וואס איז דא א שיטה אז ס'איז ממון בעלים, וואלט איך געקענט אפשר זאגן אז מ'דארף עס מעשר'ן, זאגט ער ניין, והיו קודש שטייט אין די פסוק, נישט א זאך וואס ס'איז שוין הייליג, אז ס'איז שוין הייליג גייט נישט אן דערין קיין מעשר בהמה. ונוהג ס'גייט אן ביי בקר סיי ביי רינדער און ביי צאן און סיי ביי שעף, ואינן מתעשרין מזה על זה, מ'קען נישט מעשר'ן פון א בהמה גסה אויף א בהמה דקה. אדער פארקערט, ס'גייט אויכעט אן ביי כבשים ובעיזים, ביי שעפסן און ביי ציגן, ומתעשרין מזה על זה, די צוויי מינים מעג מען יא מעשר'ן פון איינס אויף די צווייטע, ווייל מ'לערנט עס ארויס פון וצאן, אלע מיני צאן הייסט איינס לגבי די זאך. בחדש, ס'גייט אן ביי נייע בהמות וואס זענען געבוירן געווארן נאך ראש חודש אלול, וועלן מיר שפעטער זעהן א מחלוקת צו ראש חודש אלול צו ראש חודש תשרי, וואס ס'איז די ראש השנה למעשר בהמה, ס'גייט אן ביי די נייע וואס זענען געבוירן נאך די ראש השנה און ביי ישן און ביי די אלטע, ואינן מתעשרין מזה על זה, מ'טאר אבער נישט מעשר'ן פון א נייע אויף א אלטע אדער פארקערט. שהיה בדין איך וואלט ווען געקענט זאגן א קל וחומר. מה אם החדש והישן שאינן כלאים זה בזה, א בהמה וואס איז געבוירן נאך ראש חודש אלול און א בהמה וואס איז געבוירן פאר ראש חודש אלול זענען נישט קיין כלאים, מ'מעג זיי צאמשטעלן אינאיינעם, מ'מעג זיי צאמשטעלן צו פירן א וואגן אינאיינעם, און דאך, אינן מתעשרין מזה על זה, מען קען נישט מעשר'ן פון איינס אויף די אנדערע, ווי מ'האבן פריער געלערנט אין די משנה, חדש וישן זענען זיך נישט מצרף, ווייל מען לערנט עס ארויס פון מעשר דגן וואס דארט שטייט שנה שנה, יעדע יאר, מען קען נישט פון איין יאר אויפן צווייטן אראפ מעשר'ן. וואלט איך געזאגט, הכבשים והעזים, די שעפסן מיט די ציגן שהם כלאים זה בזה, וואס די זענען כלאים איינער מיט די אנדערע, מען טאר זיי נישט צוזאמשטעלן אינאיינעם, אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה, ס'הייסט דאך צוויי באזונדערע מינים, זאל מען זיכער נישט מעגן מעשר'ן פון איינס אויפן צווייטן, תלמוד לומר וצאן, שטייט אבער אין פסוק וצאן משמע כל צאן אחד, אלע מיני צאן זענען איינס און מען קען מעשר'ן פון איינס אויפן צווייטן. משנה ב', מעשר בהמה מצטרף כמלוא רגל בהמה רועה, אז א מענטש האט זיין סטאדע צוטיילט, אביסל האט ער אויף די זייט און אביסל האט ער אויף יענע זייט, ווען זאג איך אז ס'איז זיך מצרף אויב ער האט פינף בהמות אויף איין זייט און פינף בהמות אביסל ווייטער, אז ס'קען זיך מצרף זיין און ער איז מחיוב במעשר בהמה? אויב ס'איז אזא שטח וואס מ'קען איין פאסטוך האבן וואס ער קען היטן אויף די אלע בהמות אויף איין מאל. און די שיעור זאגט די משנה וכמה היא רגל בהמה רועה ששה עשר מיל, זעכצן מיל, ווען א רועה א פאסטוך שטייט אינמיטן פון זעכצן מיל קען ער זען אויף אלע עקן פון די זעכצן מיל, ער קען באמערקן און האלטן א אויג אויף יעדע בהמה וואס דרייט זיך אין די זעכצן מיל, ממילא אויב ביי איין עק פון זעכצן מיל האט ער פינף שעפעלעך און ביי די אנדערע עק דערפון זעכצן מיל אוועק, האט ער נאך פינף שעפעלעך, קען זיך עס מצרף זיין און מען דארף עס מעשר'ן. היה בין אלו לאלו שלושים ושנים מיל, אויב ס'איז געווען צווישן איין סטאדע און די אנדערע צוויי און דרייסיג מיל, וואס דאס איז צוויי מאל זעכצן מיל, אינן מצטרפין, איז באמת'ן אריין, אפילו ווען ס'וואלט געווען זעכצן מיל מיט א משהו איז זיך שוין נישט מצרף, אבער די משנה זאגט צוויי און דרייסיג מיל ווייל ער וויל לאזן הערן די חידוש פון די סיפא, היה לו באמצע. טאמער ס'איז געווען צווישן איין סטאדע און די אנדערע צוויי און דרייסיג מיל, און אינמיטן פון דעם האט ער אויכעט געהאט א בהמה, מביא ומעשרן באמצע, קען ער נעמען די בהמות פון די ביידע זייטן, אריינברענגען אינדערמיט, און ס'איז לאו דווקא אריינברענגען אינדערמיט ער מיינט מ'קען עס מצרף זיין מיט די מיטעלסטע, און די מיטעלסטע מאכט כאילו די אלע ביידע פון די זייטן ווערן איינס, ווייל יעצט איז דאך שוין נישט דא קיין גאנצע זעכצן מיל צווישן די מיטעלסטע און די פון די רעכטע זייט אדער פון די לינקע זייט, קען עס ווערן אזוי ווי איינס און מ'מעשר'ט עס אינאיינעם. רבי מאיר אומר, הירדן, דער טייך ירדן, שטייט א פסוק אז דאס הייסט אז ס'איז ווי א באזונדערע גבול, ממילא מפסיק למעשר בהמה, טאמער א מענטש האט פינף בהמות אויף איין זייט פונעם ירדן און פינף בהמות אויף די אנדערע זייט פונעם ירדן, קען זיך עס נישט מצרף זיין. משנה ג', הלקוח, א בהמה וואס איז געקויפט געווארן, או שניתן לו מתנה, מ'האט אים עס געגעבן במתנה, פטור ממעשר בהמה, ס'איז פטור פון אראפגעבן מעשר בהמה. פון ווי לערנט מען דאס ארויס? ווייל ס'שטייט א פסוק אזוי, בכור בניך תתן לי, אז מ'דארף געבן פינף סלעים ווען ס'ווערט געבוירן א עלטסטע זון. און די פסוק ענדיגט צו, כן תעשה לשורך לצאנך, מיינט דאך עס אז ווען ס'ווערט געבוירן א עלטסטע ביי די אקסן אדער ביי די שאף, דארף מען אויכעט אראפגעבן בכור. לערן איך ארויס בכור בהמה פון בכור אדם, פונקט ווי בכור אדם איז נישט שייך מען זאל קויפן א קינד אדער אז מען זאל באקומען במתנה א קינד, איז ביי די בקר וצאן אויכעט נישט שייך ביי לקוח און מתנה. איז מען לערנט, הגם די פסוק שטייט ביי בכור, לערנט מען ארויס מעשר פון דעם, ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק כן תעשה לשורך לצאנך, וואס הייסט מאכן, ביי בכור איז נישט שייך מאכן, א בכור איז פון זיך אליין הייליג, ס'ווערט געבוירן איז עס הייליג. לערנט מען ארויס כן תעשה לשורך לצאנך גייט ארויף אויף מעשר בהמה, אז מעשר בהמה וואס מען דארף יא מאכן אז ס'זאל ווערן הייליג, איז עס אבער נישט נוהג ביי לקוח און ביי מתנה. זאגט די משנה האחים השותפין, ברידער וואס זענען שותפין. ס'איז דא צוויי מין אופנים וויאזוי ברידער קענען זיין שותפין. ס'קען זיין אז די טאטע איז געשטארבן און מ'האט נאכנישט צוטיילט די נכסים, ביידע פירן אן די גאנצע שטוב ווירטשאפט אזוי ווי ס'איז געווען פון פריער. נאכדעם איז דא א מציאות אז מ'האט שוין יא צוטיילט און נאכדעם האט מען זיך צוריק צוזאמגעשטעלט. און דאס איז א גרויסע חילוק לגבי צוויי הלכות, הלכה פון מעשר בהמה, צו זיי הייסן שותפין צו נישט, צו זיי זענען פטור פון מעשר בהמה אלץ שותפין צו נישט, און ס'איז דא נאך א נפקא מינה לגבי ווען מ'געט א מחצית השקל. די הלכה איז ווען א מענטש געט א מחצית השקל דארף ער מיטגעבן נאך א קליינע פרוטה וואס דאס זאל זיין א הכרע, ס'זאל אויסגלאטן אז ס'זאל זיין זיכער א מחצית השקל. ווען צוויי מענטשן געבן אינאיינעם א שקל שלם, דארפן זיי איטליכער געבן א קלבון. ווען א טאטע זאל אראפגעבן פאר זיינע צוויי קינדער, איז גענוג אז ער געט איין קלבון אדער דארף ער בכלל נישט געבן קיין קלבון. ס'איז נישטא די הלכה פון קלבון ווען א טאטע געט פאר זיינע קינדער. יעצט זאגט די משנה האחים השותפין שחייבים בקלבון, טאמער זיי זענען מחיוב אין א קלבון, וואס דאס איז א פאל וואס מ'האט שוין יא געהאט צוטיילט די פארמעגן, און מען האט עס צוריק צוזאמגעשטעלט, וואס דעמאלטס זענען זיי אזוי ווי צוויי פרעמדע מענטשן וואס זענען יא מחיוב צו געבן א קלבון, אין אזא פאל זענען זיי דאך ריכטיגע שותפין, פטורין ממעשר בהמה זענען זיי פטור פון מעשר בהמה ווייל דאס גייט נישט אן ביי שותפין, ווי מען לערנט עס ארויס פון א פסוק אשר יהיה לך, נאר ווען ס'וועט זיין פאר דיר פריוואט און נישט דארט ווי דו האסט א שותפות, איז הגם די פסוק שטייט אויכעט ביי בכור, קען עס אבער נישט ארויף גיין אויף בכור ווייל ביי בכור איז דא א צווייטע פסוק בכורות בקרכם וצאנכם, אפילו ווען צוויי מענטשן האבן אין איינעם בהמות איז עס יא מחיוב בבכורה, שטעל איך עס אויף מעשר בהמה אז מעשר בהמה גייט נישט אן בשותפות. זאגט די משנה ושחייבין במעשר בהמה, טאמער זיי זענען יא מחיוב במעשר בהמה, ווי מ'וועט באלד זען די משנה וועט מסביר זיין, מ'האט נאכנישט צוטיילט דעם טאטנ'ס פארמעגן, ס'באלאנגט נאך אזוי ווי צום תפיסת הבית צום טאטן, די קינדער האבן פשוט ווייטער אנגעפירט דעם שטוב אזוי ווי ס'איז געווען פון פריער, וואס דעמאלטס הייסט עס נישט קיין שותפות, ס'הייסט אזוי ווי איין מענטש איז די גאנצע בעלבאס אויף די זאך. פטורים מן הקלבון, דעמאלטס זענען זיי פטור פון געבן א קלבון טאמער זיי געבן א שקל שלם, ווייל ס'הייסט נאך כאילו די טאטע געט אראפ פון זיין פארמעגן א שקל שלם פאר זיך און פאר די קינדער. און די משנה איז טאקע מסביר, קנו מתפיסת הבית, טאמער זיי האבן קונה געווען די אלע בהמות פון תפיסת הבית, מ'האט עס נאכנישט צוטיילט, חייבים זענען זיי מחיוב מיט מעשר בהמה, ס'הייסט נישט קיין שותפות. ואם לאו, טאמער נישט, נאר מ'האט זיך שוין געהאט צוטיילט, פטורין איז מען פטור, און די משנה איז נאך מער מסביר, חלקו, מ'האט זיך צוטיילט, וחזרו ונשתתפו, און מ'שטעלט זיך צוריק צאם און מאכט א שותפות, חייבים בקלבון זיי זענען מחיוב בקלבון און ס'האט שוין גארנישט מיטן טאטן, ס'הייסט נישט אזויווי א טאטע וואס געבט אראפ פאר די קינדער וואס דעמאלטס וואלט ער פטור געווען פון א קלבון, ופטורים ממעשר בהמה ווייל ס'הייסט ריכטיגע שותפים און א שותפות איז פטור פון מעשר בהמה. משנה ד' הכל נכנס לדיר להתעשר, דיר איז א שטח וואס איז ארום גענומען מיט א צוים, אלע מיני בהמות אפילו אויב ס'האט א מום, אויב ס'האט א פראבלעם, ס'איז רובע ונרבע מ'האט געוואוינט מיט די בהמה, א מענטש, אדער די בהמה האט געוואוינט מיט א מענטש, אדער א בהמה וואס מ'האט אפגעשיידט מ'זאל. מקריב זיין דאס פאר די עבודה זרה, א בהמה וואס מען האט געדינט דערצו א עבודה זרה, אפילו א אתנן זונה, מען האט געגעבן א מתנה פאר א זונה, מען האט אויפגעטוישט דערמיט א כלב, א טומטום, אנדרוגינוס, אלע מיני בהמות מיט אלע מיני פראבלעמען פירט מען אריין אין דעם שטאל דארטן צו מעשר'ן. פארוואס? ווייל ס'שטייט א פסוק ביי מעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע, ס'דארף אים נישט אנגיין צו ס'האט א מום אדער נישט, און פונקט ווי א מום איז נישט קיין פראבלעם, איז אויך די אלע מיני עבירות אויך נישט, די אלע פסולים זענען נישט קיין פראבלעם לגבי מעשר בהמה, חוץ אויסער מן הכלאים, ווייל ס'שטייט מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק, ס'שטייט שור או כשב או עז כי יולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, איז די אלע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס איז מען ממעט פון יענע פסוק, חוץ מן הכלאים לערנט מען ארויס פון שור או כשב, טאמער ס'איז כלאים, ס'איז געבוירן געווארן פון א תיש ורחל, איז עס נישט מחיוב במעשר. און באמת די משנה שמועסט נישט אויס, ס'איז דא נאך א זאך וואס מען לערנט ארויס פון יענע פסוק, פון או עז לערנט מען ארויס פרט לנדמה, דאס הייסט א בהמה וואס ווערט יא געבוירן פון די זעלבע מין, פון א איל ורחל וואס דאס איז א זכר ונקבה פון די ווידערן, אבער די קינד זעט אויס ווי א ציג, ער זעט אויס ווי א צווייטע מין בהמה, דאס איז אויכעט פסול פאר א קרבן, און דאס איז אויכעט נישט מחיוב במעשר בהמה. והטריפה, טריפה לערנט מען ארויס פון א צווייטע פסוק, ס'וועט מען זען באלד אין די גמרא, פון כל אשר יעבור תחת השבט, פרט לטריפה וואס ס'קען נישט אריבער גיין, ס'איז אפגעשניטן געווארן די פיס פון די קני און העכער קען עס נישט גיין. און די זעלבע זאך אלע אנדערע מיני טריפות. ויוצא דופן, ווייל ס'שטייט דאך אין דעם פסוק כי יולד, די יוצא דופן הייסט נישט געבוירן. ומחוסר זמן מיינט אז עס איז אונטער זיבן טעג אלט, ויתום און א יתום, א בהמה וואס איז א יתום איז נישט מחיוב במעשר בהמה, איזהו יתום, וואס הייסט א יתום, כל שמתה אמו אז די מאמע איז געשטארבן או שנשחטה, אדער די מאמע איז גע'שחט'ן געווארן נישט נאכדעם וואס די קינד איז געבוירן, נאר עס איז געווען אזוי אינאיינעם, בשעת די בשעת די קינד איז געבוירן איז די מאמע געשטארבן. אדער מען האט איר געשחטן און נאכדעם האט מען ארויסגענומען דאס קינד. רבי יהושע אומר אפילו נשחטה אמו, אפילו די מאמע איז שוין געשחטן געווארן, והשלח קיים, די הויט פון די מאמע האט מען אראפגענומען, מען האט אפגעשינדן די הויט, און מען האט אנגעטון דאס קינד די הויט פון די מאמע, אזוי פלעגט מען טון ווען א מאמע איז געשטארבן און די קליינע קינד האט נישט געהאט ווער ס'זאל איר ווארעמען, פלעגט מען אראפנעמען די הויט פון די בהמה פון די מאמע און אנטון פאר דאס קינד. אין זה יתום, אזא פאל הייסט עס נישט קיין יתום, ס'הייסט כאילו די מאמע לעבט נאך און ער איז יא מחיוב במעשר בהמה. משנה ה', שלש גרנות למעשר בהמה, פונקט ווי ביי מעשר דגן איז דא אזא זאך ווי א גורן, אז ווען מ'האט עס אריינגעלייגט אין שייער ס'שוין געווען נתמרח טאר מען שוין נישט עסן דערפון, ס'הייסט שוין גמר מלאכה און מ'טאר נישט עסן ווילאנג מ'נעמט נישט אראפ קיין מעשר, איז ביי מעשר בהמה האט מען געמאכט דריי צייטן אינעם יאר וואס דעמאלטס הייסט עס א גורן, און דעמאלטס טאר מען נישט עסן די בהמות אדער פארקויפן די בהמות ווילאנג מ'וועט נישט אראפנעמען מעשר בהמה. פארוואס עפעס האט מען עס געמאכט אז מ'זאל מאכן דריי צייטן אינעם יאר? ווייל מ'האט דאך געדארפט האבן אסאך בהמות פאר די עולי רגלים, און ווילאנג ס'איז נישט דא א באשטימטע צייט ווען מ'דארף אראפנעמען די מעשר בהמה האבן זיך מענטשן צוריקגעהאלטן פון פארקויפן בהמות, קיינער וויל נישט פארקויפן זיינע בהמות פאר ער איז נישט יוצא די מצוה פון מעשר בהמה. האט מען געמאכט אז בפרוס הפסח, פאר פסח, בפרוס העצרת פאר שבועות, בפרוס החג פאר סוכות, דברי ר' עקיבא, דאס זענען די דריי צייטן וואס מען האט געמאכט אז מען זאל דעמאלטס אראפ נעמען מעשר, אזוי וועט זיין גענוג בהמות נאכדעם וואס מען האט שוין אראפ גענומען מעשר וועט שוין זיין גענוג בהמות פאר די עולי רגלים, וואס טייטשט בפרוס הפסח, פרוס איז א לשון פון א האלב, א פרוסה. ס'איז דא דרייסיג טעג פאר פסח און שבועות און סוכות דארף מען שואל זיין ודורש זיין בהלכות החג, א האלב פון די צייט וואס דאס איז פֿופֿצן טעג, דעמאלטס האט מען מחייב געווען צו מאכן מעשר בהמה, וואס דאס הייסט די לעצטע טאג פון אדר, און פֿופֿצן טעג פאר שבועות, און די לעצטע טאג פון אלול. אזוי האלט רבי עקיבא. בן עזאי אומר בעשרים ותשעה באדר, די ניין און צוואנציגסטע טאג פון אדר. וואס איז די מחלוקה פון בן עזאי מיט רבי עקיבא? רבי עקיבא האט דאך אויכעט געזאגט די לעצטע טאג פון אדר, אבער לויט רבי עקיבא איז די ניין און צוואנציגסטע טאג פון אדר נישט אייביג די לעצטע טאג, ס'איז דא אמאל וואס אדר איז מלא, און דעמאלטס איז די דרייסיגסטע טאג די לעצטע טאג פון אדר, די דרייסיגסטע טאג איז פופצן טעג פאר פסח, פארדעם האט רבי עקיבא זיך אויסגעדרוקט בפרוס הפסח, בן עזאי האט אבער געהאלטן אז אדר וואס איז סמוך לניסן איז אייביג חסר, ממילא האט ער זיך געקענט אויסדרוקן כ"ט אדר. באחד בסיוון קריגט ער אויכעט מיט ר' עקיבא. ר' עקיבא האט געהאלטן פֿופֿצן טעג פאר שבועות. בן עזאי האט געהאלטן אז ס'איז נישט דא גענוג בהמות וואס ווערן געבוירן צווישן ניסן און סיוון אז מ'זאל דארפן אזוי שטארק ארויפרוקן די מעשר בהמה פאר שבועות און ס'וועט זיין א פראבלעם טאמער כ'וועל מאכן צוויי וואכן פֿופֿצן טעג פאר שבועות זאל מען שוין מעשר'ן וועט נישט איבערבלייבן קיין בהמות ביז שבועות אין די צוויי וואכן וועט שוין אלעס אויסגיין ווייל ס'איז זייער ווייניג בהמות ממילא האט ער עס ארויפגערוקט און געזאגט אז די זמן גורן פון פאר שבועות איז אחד בסיוון בעשרים ותשעה באב ווייל בן עזאי גייט לשיטתו ווי אזוי מיר זעהן ווייטער אין די משנה אז ער האט געהאט א ספק ווען ס'איז ראש השנה למעשר בהמה אדער ראש חודש אלול אדער ראש חודש תשרי, האט ער נישט געוואלט אז מען זאל קומען אויסמישן מעשר מן החדש על הישן מן הישן על החדש, האט ער באשטימט אז די טאג, די גורן טאג, פון מעשר בהמה זאל זיין כ ט אב, אזוי בין איך זיכער אז קיינער וועט נישט אויפטוישן, ס'איז נאך נישט געבוירן געווארן קיין אנדערע בהמות פון חודש אלול, און ס'וועט אלעס זיין מן הישן על הישן. זאגט די משנה, ר' אלעזר ור' שמעון אומרים, באחד בניסן, א' ניסן, דעמאלטס איז די צייט פון די גורן פון מעשר בהמה, ווייל זיי לערנען ווי ר' שמעון בן גמליאל שואלין ודורשין בהלכות הפסח צוויי וואכן פאר פסח, וואס דאס איז אחד בניסן. באחד בסיוון, די ערשטע טאג אין סיוון אזוי ווי בן עזאי האט געהאלטן, ווייל עס איז נישט דא צופיל בהמות, און אז כ'וועל מעשר'ן צו פרי וועט עס שוין אויסגיין. בעשרים ותשעה באלול, ווייל זיי האבן געהאלטן אז באחד בתשרי איז ראש השנה למעשר בהמה. ממילא האבן זיי געמאכט אז כ ט אלול דעמאלטס זאל מען מעשר'ן. שטעלט ער זיך ולמה אמרו בעשרים ותשעה באלול ולא אמרו באחד בתשרי, פונקט ווי אחד בניסן איז צוויי וואכן פאר פסח, און ס'האט צו טון מיט דעם וואס שואלין ודורשין צוויי שבתות פאר די יום טוב, וואלסטו ביי תשרי אויך געדארפט זאגן א' תשרי. זאגט די משנה מפני שהוא יום טוב, ואי אפשר לעשר ביום טוב, מ'קען נישט מעשר'ן יום טוב, פארוואס? ווייל מ'האט געדארפט מיט א ריטל מאכן א רויטע צייכן אויף די צענטע בהמה, און מ'טאר נישט פארבן אין יום טוב, לפיכך הקדימוהו בעשרים ותשעה באלול, האט מען עס ארויפגערוקט און געפעדערט צו ניין און צוואנציג טעג אין אלול. זאגט די ברטנורא, באמת'ן אריין איז דא נאך א טעם, חדא ועוד קאמר, איין טעם ווייל מ'דארף האבן א היכר צווישן די חדש, די נייע בהמות, און די אלטע בהמות, אחד בתשרי איז דאך שוין ראש השנה למעשר בהמה, און הגם, היינט אליין אחד בתשרי ווערן נאכנישט געבוירן צופיל בהמות און אפילו די וואס ווערן געבוירן איז דאך נאך מחוסר זמן וואס איז פטור פון מעשר, האט מען דאך געוואלט מאכן א היכר, האט מען וועגן דעם געזאגט אז כ ט אלול איז די צייט צו מעשר'ן און נישט א' תשרי, און ס'איז דא נאך א טעם ווייל ס'איז יום טוב און מען קען נישט פארבן אין יום טוב. רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, א' אלול, דעמאלטס איז די ראש השנה למעשר בהמה. אלע וואס ווערן געבוירן נאך ראש השנה הייסן חדש און מען קען נישט פון דעם מעשר'ן אויף די וואס זענען געבוירן פריער. בן עזאי אומר האלוליין די אלע וואס ווערן געבוירן אין חודש אלול מתעשרין בפני עצמן זיי דארף מען מעשר'ן פאר זיך אליין מען קען זיי נישט צוזאמשטעלן נישט מיט די וואס זענען געבוירן אין אב ווייל ס'קען זיין אז ראש חודש אלול איז שוין א נייע יאר און מען קען עס נישט צוזאמשטעלן מיט די וואס ווערן געבוירן אין תשרי פון תשרי און ווייטער ווייל ס'קען זיין אז באחד בתשרי איז ראש השנה למעשר בהמה. משנה ו' קומט אויס ווי ר' אלעזר און ר' שמעון פון די פריערדיגע משנה אז באחד בתשרי איז ראש השנה למעשר בהמה זאגט די משנה כל הנולדים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול אלע וואס ווערן געבוירן אין משך פון די יאר פון א' תשרי ביז כ ט אלול פון די יאר הרי אלו מצטרפים קענען זיך צוזאמשטעלן ס'הייסט אלעס פון די זעלבע יאר ס'אלעס חדש. חמישא לפני ראש השנה וחמישא לאחר ראש השנה, פינף בהמות וועלן געבוירן ווערן פאר ראש השנה און פינף נאכדעם, אינן מצטרפים ווייל ס'איז מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. חמישא לפני הגורן וחמישא לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים, מ'האט דאך געזאגט אז ס'איז דא אינמיטן די יאר דריי צייטן וואס מ'דארף אראפנעמען, מעשר בהמה. דאס מיינט אבער נישט צו זאגן אז פינף וואס זענען געבוירן פאר דעם און פינף וואס זענען געבוירן נאך דעם קען מען נישט צוזאמשטעלן, דאס האט נישט צו טון מיט דעם, דער גורן איז נאר א צייט ווען מען זאל עס אפשיידן אבער ס'מיינט נישט אז ס'הייסט חדש אדער ישן. אם כן למה נאמר שלש גרנות למעשר בהמה, וואס דען איז די גאנצע אויפטו פון שלש גרנות למעשר בהמה, לגבי וואס מאכט עס א נפקא מינה דער גורן? שעד שלא הגיע הגורן פאר ס'קומט נישט אן די צייט פון די גורן, וואס הייסט בפרוס הפסח, בפרוס העצרת, בפרוס החג, מותר למכור ולשחוט, א מענטש מעג געהעריג פארקויפן און שעכטן, ער מעג פארקויפן זיינע בהמות און שעכטן זיינע בהמות, הגיע הגורן, איינמאל ס'קומט אן די גורן, לא ישחוט טאר מען שוין נישט שעכטן, ביז ווילאנג מ'שיידט נישט אפ. זאגט די משנה, ואם שחט פטור בדיעבד טאמער א מענטש האט יא גע'שחט'ן אפילו מ'האט נישט אראפגענומען קיין מעשר איז מען פטור, און אויף דעם האט מען זיך טאקע פארלאזט די חכמים וואס זיי האבן עוקר געווען, היינטיגע צייטן האבן געזאגט האבן זיי געזאגט אז מ'זאל נישט מעשר'ן ווייל ס'איז נישט אזוי הארב אפילו ווען מ'עסט אפילו ווען מ'מעשר'ט נישט, די אנדערע בהמות זענען מותר צו עסן. משנה ז, כיצד מעשרן? וויאזוי גייט צו די מציאות וויאזוי מען מעשר'ט די בהמות, כונסן לדיר, מען פירט זיי אלע אריין אין א ארומגעצוימטע פלאץ, ועושה להם פתח קטן און מען מאכט א שמאלע טיר, כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחת, צוויי בהמות זאלן נישט קענען ארויסגיין אויף איין מאל, וואס דאס קען מאכן פראבלעמען ווי מען וועט זען אין די משנה ח'. ומונה בשבט, מען ציילט מיט א ריטל. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמשה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, והיוצא עשירי, דער וואס גייט ארויס די צענטע, סוקרו בסיקרא, ער מאכט אים רויט מיט א רויטע פארב, ואומר הרי זה מעשר. לא סקרו בסיקרא, טאמער ער האט עס נישט געמאכט רויט, ולא מנאם בשבט אדער ער האט זיי נישט געציילט מיט א ריטל, או שמנאם רבוצים, ער האט זיי בכלל נישט געלאזט ארויסגיין פון א טיר, אלע האבן געהויערט אויף איין פלאץ און ער האט זיי אזוי געציילט, או עומדים, שטייעדיג, הרי אלו מעושרים, בדיעבד איז עס געמעשרט אזוי אויכעט. היו לו מאה אויב ער האט געהאט הונדערט בהמות ונטל עשרה, אן קיין שום ציילונג האט ער אראפגענומען צען, אדער עשרה, צען בהמות האט ער געהאט ונטל אחד און ער האט אראפגענומען איינס ער האט גארנישט געציילט סתם אראפגענומען, אין זה מעשר דאס הייסט נישט קיין מעשר ווייל ס'שטייט אין פסוק העשירי יהיה קודש ס'דארף זיין די צענטע. רבי יוסי ברבי יהודה אומר הרי זה מעשר, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז דאס הייסט יא מעשר, אי"ה מיר זען באלד אין די גמרא פון ווי ער לערנט עס ארויס. זאגט די משנה קפץ אחד מן המנוין לתוכן, איינע פון די בהמות וואס מ'האט שוין געהאט געציילט איז שוין ארויסגעגאנגען פון דעם טיר, און נאכדעם וואס מ'האט אים געציילט די דריטע צו די פערדע איז ער צוריק אריינגעשפרינגען. הרי אלו פטורין זענען די אלע וואס זענען אין די דיר פטור, ווייל טאמער די געציילטע וועט אויסקומען אלס די צענטע וועט עס נישט זיין א ריכטיגע צענטע, ווייל די איינס איז דאך שוין פטור געווארן. מען האט דאך עס שוין געציילט, ס'איז שוין געפטר'ט געווארן, און ס'איז נישט קיין עשירי ו, און ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט ראוי צו ווערן מעשר בהמה, ס'איז שוין פטור, און אפילו די אלע אנדערע וואס זענען יעצט אינעם דיר, זענען אין כלל פון א ספק אז אפשר זענען זיי שוין געציילט געווארן, און די תורה זאגט עשירי יהיה קודש, עשירי ודאי, און נישט עשירי ספק, ממילא מען קען שוין נישט מעשר'ן די אלע. מן המעושרים לתוכן, איינער פון די וואס זענען ארויסגעקומען די צענטע און ס'איז געווארן הייליג בקדושת מעשר בהמה איז עס צוריק אריינגעשפרינגען און זיך אויסגעמישט מיט די אנדערע בהמות וואס זענען נאכנישט געווארן געציילט. כולן די אלע בהמות זענען א ספק מעשר בהמה, ירעו מ'דארף זיי לאזן פאשן עד שיסתאבו, ביז זיי וועלן פארמיסט ווערן באקומען א פעלער, ויאכלו במומן לבעלים, איינמאל ס'האט א מום קען עס די בעל הבית אויפעסן ער דארף עס נישט ארויפטראגן מען דארף עס נישט שעכטן, מען קען עס שוין נישט שעכטן, עס האט א מום און דעמאלטס מעג מען עס אויפעסן. משנה ח. יצאו שניים כאחד, טאמער ער האט אנגעהויבן ציילן און צוויי בהמות האבן זיך יא ארויסגעשטופט אויף איינמאל פונעם טיר, און אנשטאטס ער זאל זיי ציילן איינס צוויי, האט ער זיי ביידע געציילט איינס. מונה אותן שניים שניים, זאל ער שוין די רעשטע, די איבעריגע זאל ער שוין אויכעט ציילן, יעדע צוויי זאל ער זאגן צוויי, און נאך צוויי זאל ער זאגן דריי. און די וואס וועט ארויסקומען די ניינטע מיט די צענטע, דאס הייסט די די נישט ס'וועט ארויסקומען צוויי פאר און די צענטע פאר זאל ער אנרופן עשירי און ביידע וועלן זיין הייליג. אויב אבער ס'איז ארויסגעקומען צוויי אויף א מאל און ער האט געציילט איינס, מנאן אחד. די צוויי וואס זענען ארויסגעקומען ערשט האט ער געציילט איינס, און נאכדעם די דריטע וואס איז ארויסגעקומען האט ער געציילט צוויי. און אזוי ווייטער און ווייטער, תשיעי, דער ניינטע וואס ער זאגט ניין, אבער באמת איז עס שוין די צענטע בהמה, ווייל די ערשטע איז דאך געווען באשטאנען פון צוויי בהמות, ועשירי און די זעלבע די וואס ער האט אנגערופן עשירי, אבער באמת איז עס שוין געווען די עלעפטע, די זענען מקולקלין, ס'איז א פראבלעם, מ'קען עס נישט מקריב זיין מ'קען עס נישט עסן, מ'דארף ווארטן ביז ס'באקומט א פעלער, ווייל ס'איז ספק הייליג ספק נישט. יצאו תשיעי ועשירי כאחת, טאמער דער פראבלעם האט זיך געשאפן ביי די ניינטע און די צענטע אז זיי האבן ארויסשפאצירט אינאיינעם, תשיעי ועשירי מקולקלין, זענען די ניינטע מיט די צענטע מקולקל, מען ווייסט נישט וועלכעס איז די ניינטע און וועלכעס די צענטע, דארף מען אויכעט ווארטן ביז ביידע באקומען א מום און דעמאלטס קען מען עס עסן. זאגט די משנה קרא לתשיעי עשירי, א מענטש האט זיך טועה געווען, ער האט געהאלטן ביי די ניינטע בהמה און ער זאגט אז דאס איז די צענטע, ולעשירי, און פאר די צענטע האט ער געזאגט תשיעי דאס איז די ניינטע, ולאחד עשר, פאר די עלעפטע האט ער ווייטער געזאגט נאכאמאל עשירי אז דאס איז די צענטע, שלשתן מקודשין ווערן אלע דריי הייליג. מען לערנט עס ארויס פון א פסוק וכל מעשר בקר, די וכל איז מרבה די ניינטע מיט די עלעפטע. די וואס זענען נאנט צום צענטן פון פאראויס און פון נאכדעם, די קענען אויך ווערן הייליג אויב מ'רופט זיי אן צענטע, אויף א פאל וואס מ'האט ביי די צענטע נישט געזאגט צענטע, אויב מ'האט געזאגט ביי די צענטע צענטע, וועט מען זען באלד אין די משנה, דעמאלטס קען מען נישט דעמאלטס קען מען נישט נאכדעם מער הייליגן גארנישט. זאגט די משנה, וואס וועט זיין די הלכה ביי אזא מין פאל, אז פאר די ניינטע האט מען געזאגט אז דאס איז די צענטע, פאר די צענטע האט מען געזאגט אז דאס איז די ניינטע, און פאר די עלעפטע האט מען געזאגט אז עס איז די צענטע, התשיעי. די וואס איז באמת די ניינטע און ער האט עס אנגערופן צען, נאכל במומו, מען ווארט ביז ס'באקומט א מום און מען מעג עס עסן, והעשירי, די צענטע וואס ער האט געזאגט אז ס'איז ניין, מעשר ס'איז געהעריג מעשר, ווי די ברטנורא איז פריער מסביר, וויבאלד יעדע מענטש וואס שטייט דארט זעהט אז דאס איז באמת די צענטע בהמה, און יעדער איינער זעהט אז דער מענטש האט זיך סתם טועה געווען מיט די נאמבער ווי ער האלט. ס'איז נישט אזוי ווי פריער וואס ארויסגעגאנגען די ניינטע מיט די צענטע אויף אמאל אדער די ערשטע מיט די צווייטע איז ארויס אויף אמאל און מ'קען זיך איינרעדן אז דאס איז נישט עכט די צענטע און פארדעם איז טאקע געשטאנען פריער אז ס'איז מקולקלין ווייל ס'איז נישט אזוי זיכער פאר יעדן איינער וואס איז געשטאנען דארט אז דאס איז מעשר דא רעדט מען דאך אבער עס איז ארויסגעקומען פער איינס איינציגווייז און יעדער איינער האט געזען אז דאס איז ריכטיג די צענטע ממילא איז עס געהעריג הייליג. ואחד עשר און די עלעפטע וואס ער האט געזאגט אויף דעם אז דאס איז די צענטע, קרב שלמים, דאס איז מען מקריב אלס א שלמים, ועושה תמורה, ס'איז א געהעריגע שלמים, און טאמער וועט זאגן אויף א צווייטע בהמה אז דאס זאל זיין אזוי ווי דעם ווערט יענע בהמה אויכעט הייליג דברי ר' מאיר. אמר ר' יודא, ר' יודא האט געהאלטן אז די עלעפטע איז נישט קיין שלמים, נאר ס'איז א תמורה פון א מעשר, דאס וואס ער האט געזאגט, אויף די עלעפטע צען האט ער געמיינט צו זאגן די זאל זיין אזוי ווי די צענטע, קומט דאך אויס אז די בהמה אליין איז א תמורה, זאגט ר' יהודה, קען עס שוין נישט מאכן ווייטער תמורה, וכי יש תמורה עושה תמורה? קען דען א תמורה מאכן ווייטער א תמורה? אמרו משום ר' מאיר, האט מען נאכגעזאגט פון ר' מאיר, ניין, די עלעפטע איז נישט קיין תמורה, והא ראיה, מ'איז עס מקריב אלץ א שלמים, אילו היה תמורה לא היה קרב, ווען ס'וואלט געווען א תמורה פון מעשר וואלט מען עס נישט מקריב געווען, ווייל ס'שטייט ביי בכור לא תפדה קודש הם, און מ'לערנט ארויס מעשר פון דעם אז הם קריבין ולא תמורתן, א תמורה פון א בכור און פון א מעשר קען מען נישט מקריב זיין. פירט די משנה אויס, קרא לתשיעי עשירי ולעשירי עשירי, סיי פאר די ניינטע סיי פאר די צענטע האט ער אנגערופן אז דאס איז די צענטע, און נאכדעם האט ער אויכעט געזאגט ולאחד עשר עשירי, אין אחד עשר מקודש, דעמאלטס קען די עלעפטע שוין נישט הייליג ווערן, זה הכלל, כל שלא נעקר שם עשירי ממנו, אין אחד עשר מקודש. טאמער. אויף די צענטע איז נישט אויסגעריסן געווארן דער נאמען צען, מ'האט דעם צענטן געהעריג אנגערופן צען, קען מען שוין נישט נאך דעם הייליגן גארניש. זאגט די גמרא תנו רבנן, באיזה צד מעשר, וויאזוי מעשר'ט מען בהמות? שוין געשטאנען באמת'ן אין די משנה, כונסן לדיר. מ'פירט עס אריין אין א ארומגעצוימטע פלאץ, ועושה להן פתח קטן, און ער מאכט א שמאלע עפענונג כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחד, אז צוויי בהמות זאלן נישט קענען ארויסגיין אויף איינמאל. זאגט די ברייתא, ואמותיהם מבחוץ, מען לייגט ארויס די מאמעס פון די בהמות אינדרויסן פון דעם גדר, והם מבפנים און זיי זענען אינעווייניג, מען דארף דאך מאכן אז זיי זאלן וועלן ארויסגיין, וגועות, און זיי שרייען, צו זיי בענקען זיך, ויוצאות לקראת אמן, און זיי גייען ארויס אקעגן די מאמע. פרעגט די גמרא וליפקינהו אינהו, וואס דארף מען מאכן אזא מין מיטל אז זיי זאלן ארויס גיין, מען שטעלט די מאמע אינדרויסן, מען קען זיי אדורך פירן מיט די הענט, זאגט ער ניין יעבור כתיב, זיי דארפן אליין אדורך גיין ולא שיעבירו, מען דארף זיי נישט אדורך פירן. פרעגט די גמרא איז דא נאך א עצה וואס מען קען טון ולישדי להו ירקא, ווארף ירקות, פיינע גרינסן, וליפקו לוותיה אז זיי וועלן ארויס גיין דאס כאפן, אמר רב הונא גזירה משום לקוח ומשום יתום, אויב איך שטעל ארויס מאמעס, ווייסט יעדער איינער אז נאר א בהמה וואס האט א מאמע איז מחויב במעשר. און טאמער איך וועל לייגן ירקות וועלן דאך ארויסגיין אפילו די יתומים וואס זיי האבן נישט קיין מאמע, אדער אפילו די וואס איך האב געקויפט פון א צווייטן איך האב נישט מיט געקויפט די מאמע, פאר דעם האט מען געמאכט א סימן און געזאגט אז די מאמעס פון די בהמות זאלן ארויסגיין אינדרויסן און איך וועל געדענקען אז לקוח ויתום איז נישט מחויב, ווייל דער רא"ש שמועסט אויס אז ס'איז יא דא באמת א יתום וואס איז יא מחויב, למשל אז ער איז קודם געבוירן געווארן און נאכדעם די מאמע געשטארבן. און אזא איינער וועט טאקע נישט ארויסגיין פון דעם דיר נאר טאמער מען לייגט ירקות, אבער וויבאלד כ'האב געהייסן ארויסשטעלן די מאמעס אינדרויסן וועט דער מענטש שוין געדענקען אז אנדערע יתומים זענען נישט מחויב במעשר. תנו רבנן ס'שטייט אין פסוק כל אשר יעבור תחת השבט פרט לטריפה שאינה עוברת פון דא לערנט מען ארויס אז א טריפה וואס דאס הייסט אז ס'איז אראפגענומען פון די קני און העכער וואס דאס קען דאך נישט אליין גיין און הוא הדין אנדערע טריפות איז נישט מחויב במעשר שטעלט זיך דער רשש קודם נישט פרעגט ער פארוואס ברענגט ער דא אהער תחת השבט, פארוואס איז נישט גענוג די כל אשר יעבור פרט לטריפה שאינה עוברת, און נאכדעם פרעגט ער אפילו ווען ס'פעלט פאר די בהמה פון די קני און אראפ, וואס ער נאכנישט טרייפה קען אויך נישט אדורך גיין, זאגט ער זייער א אינטערסאנטער פשט פון ווי מ'לערנט עס ארויס, ס'שטייט אין דרכי משה בשם תשב"ץ אז אויב מ'וויל וויסן אויף א בהמה צו ס'איז כשר אדער טרייפה, לייגט מען ארויף די הענט אויף די בהמה, און אז ס'בייגט זיך אראפ, איז א סימן אז ס'איז טרייפה. ניין, ער זאגט אז טאמער ס'בייגט זיך אראפ איז א סימן אז ס'איז כשר. א טרייפענע וועט בלייבן שטיין, און א כשר'ע וועט זיך אראפבייגן. לערנט מען עס ארויס פון תחת כל אשר יעבור תחת, יעדער וואס וועט אדורכגיין דאס לייגן א האנט און ס'וועט זיך אראפבייגן, דאס איז א סימן אז ס'איז א כשר'ע בהמה, און דעמאלטס איז עס מחיוב במעשר, פרט לטריפה שאינה עוברת, מיינט עס צו זאגן שאינה עוברת תחת, ס'גייט ס'בייגט זיך נישט אראפ. זאגט די גמרא, ס'שטייט אין די אין די פסוק תחת השבט, מצוה למנותן בשבט, די מצוה איז אז מ'דארף עס ציילן מיט א ריטל, לא מנאן בשבט, אויב מ'האט עס נישט געציילט מיט א ריטל, או שמנאן רבוצים הויערדיג, או עומדים אדער שטייענדיג מנין אז דאס הייסט אויכעט מעשר תלמוד לומר עשירי קודש מכל מקום ואין לי אלא שקרא שמו עשירי לא קרא שמו עשירי מנין טאמער ס'איז ארויסגעגאנגען די צענטע און ער האט גארנישט געזאגט פון ווי ווייסט מען אז ס'איז אויך הייליג געווארן תלמוד לומר יהיה קודש מכל מקום יכול היו לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל אחד יכול יהיו מעושרין תלמוד לומר עשירי ואין זה עשירי רבי יוסי ברבי יהודה אומר הרי זה מעשר האט מען שוין געהאט די מחלוקה אין די משנה אויך און דא איז די גמרא מסביר מאי טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה סבר ליה כאבא אלעזר בן גימל, דתניא אבא אלעזר בן גימל אומר, ונחשב לכם תרומתכם, שטייט אין פסוק כדגן מן הגורן. יענע פסוק רעדט באמת פון תרומת מעשר, אבער ער שטעלט עס צו כדגן מן הגורן, אזוי ווי די תרומה וואס מען נעמט אראפ פונעם גורן וואס דאס איז תרומה גדולה. בשתי תרומות הכתוב מדבר רעדט דאך די פסוק פון צוויי תרומות, פון תרומת מעשר און פון תרומה גדולה, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. פון ונחשב לערנט מען ארויס אז מען קען עס אראפגעבן געשאצט, מען דארף נישט האבן א פונקטליכע מאס, און מען קען עס אראפגעבן במחשבה, מען עסט ווייטער און מען טראכט אז אויף איין עק וועט ער אראפגעבן די תרומה. איז כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד מיט א שאצונג ובמחשבה מיטן טראכטן, אף תרומת מעשר איז אויכעט ניטלת באומד ובמחשבה. ווייסט מען שוין אז ביי תרומה גדולה און ביי תרומת מעשר קען מען אראפגעבן געשאצטערהייט און מיט מחשבה. און מעשר, געווענליכע מעשר, איז קרייה רחמנא תרומה רופט דאך די תורה אן תרומה דכתיב כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה נתתי ללויים לנחלה ואיתקש מע איז ווייס איך שוין ביי מעשר דגן אז דאס קען מען אויך אראפגעבן באומד ובמחשבה איינמאל איך ווייס שוין אויף מעשר דגן ואיתקש מעשר בהמה למעשר דגן ווי עס שטייט א פסוק ואת מעשרותיכם צוויי מיני מעשרות, מיר גלייכן צו מעשר בהמה צו מעשר דגן, איז מה מעשר דגן ניטל באומד ובמחשבה ווי מען האט עס ארויסגעלערנט פון תרומה, אף מעשר בהמה ניטל באומד ובמחשבה, ממילא איז גענוג אז מען נעמט ארויס איינס פון צען אדער צען פון הונדערט, מען דארף זיי נישט בכלל, ווייל ס'איז גענוג אפילו במחשבה. זאגט דער זוהר הקדוש פתח ואמר, ר' שמעון האט געזאגט, כי פשעי אני אדע דוד המלך האט געזאגט איך ווייס מיינע עבירות וחטאתי נגדי תמיד כ'האב מיין זינד שטענדיג פאר מיר, כמה אית לון לבני נשא לאסתמרא מחובייהו מקמי קודשא בריך הוא וויפיל דארפן זיך מענטשן היטן צוליב זייערע עבירות פארן אייבערשטן דהא לבתר דחטא בר נש נאכדעם וואס א מענטש האט געזינדיגט רשים הוא חוביה לעילא זיין חוב זיין עבירה איז אנגעצייכנט אויבן ולא אתמחק ס'ווערט נישט אויסגעמעקט בר בתוקפא דתיובתא סגיא מיט א שטארקייט פון א גרויסע תשובה

תא חזי, דוד מלכא כיוון דחב קמי קודשא בריך הוא על עסקא דבת שבע, חשיב האט ער געטראכט דההוא חובא אתרשים עליה לעלמין אז די עבירה וועט שוין בלייבן אנגעצייכנט אויף אים אויף אייביג ער וועט נישט קענען תשובה טון, מה כתיב וואס שטייט אבער גם ה' העביר חטאתך לא תמות די אייבערשטער וועט יא אוועק נעמען די עבירה, אעבר ההוא רשימו מקמיה ער קען יא אוועק נעמען תשובה העלפט אויף אלעס. אמר ליה רבי אבא, האט רבי אבא געפרעגט א קשיא פון רבי שמעון, והא תנינן אונז האמער געלערנט דבת שבע דיליה דדוד מלכא הות מן יומא דאתברי עלמא פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן איז געווען אפגעשריבן אז בת שבע דארף חתונה האבן צו דוד המלך, אויב אזוי אמאי יהבה קודשא בריך הוא לאוריה החיתי מן קדמת דנא פארוואס האט דער אייבערשטער איר געגעבן פריער צו אוריה החיתי?

ווערט אוועקגעשטופט דער אנדערער וואס האט פריער חתונה געהאט מיט איר, מקמי האי אחרא דאתי לבתר, פון פאר דעם אנדערן וואס ער קומט נאכדעם, ואסתלק מעלמא, דער ערשטער מאן דארף גיין פון די וועלט, וקשה קמיה קודשא בריך הוא לאעברא ליה מעלמא עד דלא מטא זמניה מקמי האי אחרא, ס'איז שווער כביכול פארן אייבערשטן אוועקצונעמען דעם מענטש פון די וועלט נאך פאר ס'קומט די צייט, דאס הייסט יונגערהייט דארף ער נעבעך שטארבן, ווייל ס'איז געקומען דער צווייטער וואס יענער דארף עכט חתונה האבן מיט די פרוי. ורזא דבת שבע דאתיהיבת לאוריה החיתי בקדמיתא, דו ווילסט פארשטיין די סוד פארוואס בת שבע האט פארדעם געדארפט חתונה האבן צו אוריה החיתי, פוק גיי ארויס ודוק און זיי מדייק ותשכח און דו וועסט טרעפן אמאי אתיהיבת ארעא קדישא לכנען עד לא ייתון ישראל. ס'איז די זעלבע סיבה פארוואס ארץ ישראל איז איבערגעגעבן געווארן פאר די אומות העולם און זיי האבן עס געהאט ביז די אידן זענען געקומען, ותשכח מלה דא ווען דו וועסט טרעפן יענץ און דו וועסט פארשטיין יענע טעם וועסטו וויסן די טעם וואס בת שבע געגעבן געווארן פריער צו אוריה החיתי, וכולא רזא חדא איהו, אלעס איז די זעלבע סוד ומלה חדא און די זעלבע זאך. תא חזי, דוד, אף על גב דאודי על חוביה ער האט זיך מודה געווען אויף זיין עבירה ותב בתיובתא און ער האט תשובה געטון, לא אעדי לביה ורעותיה מאינון חובין דחב האט ער קיינמאל נישט אפגעטון זיין הארץ און זיין ווילן פון די עבירות וואס ער האט געזינדיגט, ומההוא חובא דבת שבע און פון די עבירה פון בת שבע, בגין דדחיל עלייהו תדיר ער האט שטענדיג מורא געהאט אויף זיי דילמא גרים חד מינייהו איינע פון די עבירות וועט גורם זיין ויקטרג עליה בשעתא דסכנה, ס'וועט מקטרג זיין אויף אים בשעת הסכנה. ובגין כך לא אנשי לון מיניה ומרעותיה, ער האט עס קיינמאל נישט פארגעסן פון זיך און פון זיין ווילן, און דאס איז די פשט וואס ער האט געזאגט וחטאתי נגדי תמיד. דבר אחר, נאך א פשט כי פשעי אני אדע. כלהו דרגין דתליין בהו חובי בני נשא אני אדע, ער ווייסט די אלע מדריגות וואס ס'הענגט אין דעם די זינד פון די מענטשן און אלעס האט ער פארראכטן מיט מיט זיין תשובה, וחטאתי נגדי תמיד. זיין פגם, ווייל דוד המלך איז די שורש פון מידת המלכות, דאס איז אבער נגדי תמיד דאס האט ער נישט געקענט פארראכטן. דא פגימו דסיהרא דאס איז די פגם פון די מידת הלבנה ומידת המלכות, דלא נפקת מסאיבותא וואס זי איז נישט ארויס פון איר טומאה, עד דאתא שלמה ואתנהירת באשלמותא ביז ביז שלמה המלך איז געקומען דעמאלטס האט עס אויפגעלויכטן מיט א שלימות וכדין אתבסם עלמא די וועלט איז געווארן נמתק ויתיבו ישראל לרחצן די אידן האבן זיך באזעצט אויף זיכערקייט דכתיב וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו ועם כל דא ועל האט טארסי און עק די סאמעט ולא יתפסק מעלמא, ס'האט זיך קיינמאל נישט איבערגעהאקט עד דייתי מלכא משיחא לזימנא דאתי ביז לעתיד לבא די מלך המשיח וועט קומען, דעמאלטס וועט ווערן געהעריג פארראכטן די חסרון פון די מידת המלכות, כמה דאיתמר ואת ריח הטומאה אעביר מן הארץ. זאגט דער רמב"ם, האבן מיר נעכטן געלערנט די הלכה אז אויב מ'מאכט א ברכה אויף א עיקר פטר'ט עס די טפל. האט דאך דער רמב"ם געזאגט אז דאס איז סיי ווען די טפל איז אריינגעמישט מיטן עיקר סיי ווען ס'איז באזונדער, זאגט ער ביידע פעלער דא, כיצד היא הטפלה המעורבת, וואס הייסט א טפל וואס איז אויסגעמישט, כגון לפת או כרוב, וואס זענען מיני ירקות, שבישלו וואס ער האט עס געקאכט, ועירב בו קמח של אחד מחמשת המינין, ער האט אריינגעמישט מעהל פון איינע פון די חמשת מיני דגן כדי לדבקו, ס'זאל קלעבן מער, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, דארף מען נישט מאכן קיין מזונות, שהלפת היא עיקר, די לפת וואס דאס איז א בורא פרי אדמה, צו א שהכל אז מ'קאכט עס, דאס איז דער עיקר, וקמחו טפלה, די גאנצע מעהל איז נאר א טפל, שכל דבר שמערבין אותו לדבק, אויב מען מישט עס אריין נאר צאמצוקלעבן, או כדי ליתן ריח צו געבן א גערוך, או כדי לצבוע את התבשיל, אריין צו געבן א פארב, הרי זו טפלה דעמאלטס הייסט עס א טפל, אבל אם עירב אויב מען האט אריין געמישט די מעהל צו א צווייטע מין זאך כדי ליתן טעם בתערובת הרי עיקר, אויב מען האט אינזין צו עס זאל אריין געבן א טעם דעמאלטס הייסט יענץ די עיקר, ווייל א טעם ווערט נישט בטל.

כיצד היא הטפלה שאינה מעורבת, ווי איז דא א מציאות פון א טפל וואס איז נישט צאמגעמישט מיטן עיקר? הרי שצריך לאכול דג מליח, א מענטש דארף עסן, פאר רפואה אויס, א געזאלצענע פישל. ווי די גמרא זאגט אז מען רעדט פון א מענטש וואס האט געגעסן גאר זיסע פירות פון גינוסר פונעם כנרת, און דעמאלטס איז די רפואה דערפון איז אז מען זאל עסן א געזאלצן פישל. ואכל הפת עמו ער האט נאר מיטגעגעסן א ברויט כדי שלא יזיק המלח גרונו ולשונו די זאלץ קען דאך שאטן פאר זיין האלדז פאר זיין צינג עסט ער מיט א שטיקל ברויט ס'זאל נישט זיין אזוי געזאלצן הרי זה מברך על המליח דעמאלטס מאכט מען א ברכה אויף די געזאלצענע פיש ופוטר את הפת מפני שהפת טפלה לו וכן כל כיוצא בזה זאגט דער ספר חסידים. אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שהוסיף דקדוקים על חברו, ער האט מער מדקדק געווען ווי זיינע חברים דברים שאינם כתובים בתורה, נישט זאכן וואס שטייען אין די תורה, סתם פרומקייטן, ערליכקייטן, שהרי בפירוש אמרו במסכת מגילה, מען האט געפרעגט פון פארשידענע אמוראים במה הארכת ימים, און זיי האבן כסדר געענטפערט זאכן פארוואס זיי האלטן אז זיי האבן באקומען אריכות ימים, ואין שם דבר אחד מן התורה, מען טרעפט נישט דארט עפעס א מצוות עשה דאורייתא וואס זיי זענען געווען נזהר, אלא דקדוקין של סברה שאינה של תורה, און דאס אליין איז שוין גורם אריכות ימים. אם ראית חסידים שלוקים, דו זעסט ווי חסידים ווערן געשלאגן, דע לך זאלסטו וויסן שהיה להם לבקש על אחרים שלא ילקו, זיי האבן געדארפט מתפלל זיין אויף אנדערע אז זיי זאלן נישט געשלאגן ווערן, און אז זיי האבן נישט מתפלל געווען ווערן זיי אליין געשלאגן. או מתחברים לרשעים, אדער ווייל זיי באהעפטן זיך צו רשעים, או דרים בעיר עמו, זיי וואוינען אינעם זעלבן שטאט ווי א רשע. אם ראית מלך ושלטון שלוקח הרבה מס מהקהל, דו זעסט אז די רעגירונג נעמט אוועק צופיל שטייער פון א קהילה, זאלסטו וויסן לפי שהיה לקהל לרחם על העניים, די קהל האט זיך געדארפט מרחם זיין אויף זייערע ארעמעלייט, ליתן להם צרכם, כדי שלא ילכו בעולם לקבץ, די ארעמעלייט זאלן נישט דארפן ארומגיין אויף די וועלט שנארן, שלא ירחקו מנשותיהם ומזרעם זאלן נישט דארפן זיין אוועק פון זייער משפחה פון די ווייב און קינדער, און אז מען האט זיי נישט געגעבן דארף די געלט אויסגיין אויף שטייערן. או מחלוקת ביניהם אדער זאלסטו וויסן אז ס'איז דא א מחלוקת אין די קהילה או ביטול תפילות מען דאווענט נישט געהעריג דעמאלטס קען קומען די אלע שטייערן וכתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלקיך מרוב כל ועבדת את אויביך אז מען דינט נישט דעם אייבערשטן מיט די געלט דארף מען עס אוועקגעבן פאר די שונאים.